ב' חלקים משיחת כ' אייר תשמ"א.
וואס די סדרה הייבט זיך אן אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה, און וואו האט ער מיט אים גערעדט? האט ער מיט אים גערעדט במדבר סיני באהל מועד, און ווי ס'איז דערנאך פארענדיגט דער פסוק לאמר. אז דער אייבישטער האט גערעדט מיט משה'ן דעמאלט אויף לאמר אז דערנאך זאל דאס איבערגעזאגט ווארן ווערן, און ווי חכמינו ז"ל טייטשן אפ אז התורה היא נצחית דאס אן אייביגער אנזאג אז דאס ווערט דערנאך איבערגעזאגט יעדער יאר אז ס'קומט יום ראשון בפרשת במדבר חזר'ט זיך איבער נאכאמאל

וואס האט די דריי ווערטער במדבר סיני באהל מועד, איז דאס ווערטער וואס זיי זענען פארשידענע באגריפן, און ניט נאר פארשידן נאר געגנזייטיגע באגריפן, זיי באדייטן אבער איין און איינציגע ארט, אז דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה'ן אין אהל מועד, וואו דער אוהל מועד איז געווען אין מדבר, וואו דאס איז אין וואס פאר א מדבר איז דאס אין וועלכן ס'איז געווען דער בארג סיני, און ווי געזאגט פריער יעדער ווארט איז אן אנווייזונג פאר א אידן, און וויבאלד א סדר אין תורה איז אויך מיט א דיוק אויסגערעכנט און אויסגערעכנט אין אן אופן אז דאס זאל ווערן א הוראה, אן אנווייזונג, און אן אנווייזונג וואס זאל באלייכטן איז דערפון פארשטאנדיק אז אין צוגאב וואס מען נעמט ארויס פון יעדער ווארט פאר זיך און פון אלע דריי ווערטער צוזאמען נעמט מען אויכעט ארויס אן אנווייזונג פון דעם סדר אין וועלכע די דריי ווערטער שטייען. אין איינפאכע ווערטער, זיך יעדער ענין אין תורה האט זיך אין זיך די סודות התורה, די רמזים פון תורה, די דרושים פון תורה, און דעם פשט פון תורה, און דער סדר איז זיך אז מען הייבט אן פון דעם פשט, ווי געזאגט פריער, וואס איז פארבונדן מיט מעשה בפועל, מיט טון, אקטועל, אין טאג טעגליכן לעבן. איז דער איינפאכער אפטייטש פון במדבר איז וואס דא שטייט אלס ערשטער ווארט, אז דאס איז א וויסטעניש, אויף שפת המדינה, א דעזערט. און ווי ס'שטייט וועגן אט דעם מדבר, אז ס'איז געווען א מורא'דיגע וויסטעניש און א געוואלדיגע פוסטע זאך, און ניט נאר אז דארט איז ניט געווען קיין גוטע זאכן, נאר ס'איז געווען פארקערט. צמאון אין מים ס'איז ניט געווען קיין וואסער אויף צו טרינקען און ס'געווען זאכן וואס האבן גאר געקאנט מזיק זיין נחש שרף ועקרב. דערנאך קומט דער צווייטער ווארט און זאגט סיני וואס בשעת א איד הערט דעם ווארט סיני דערמאנט ער זיך גלייך אט דאס וואס מ'לערנט אין די שבתים פרקי אבות, אז וואס איז געווען די זאך פון סיני אז משה קיבל תורה מסיני ומסרה, די זאך פון סיני איז געווען אז דאס איז געווען דער ארט וואס דער אייבישטער האט אויסגעקליבן און האט דארט געגעבן זיין תורה וואס זי איז ווי געזאגט פריער דער לייכטטורעם און תורת חיים און תורת אמת, און האט עס געגעבן, דורך, געגעבן משה אין אן אופן אז דערנאך זאל עס זיין ומסרה, משה זאל דאס איבערגעבן דורך די אידן וואס זענען געווען אין זיין צייט צו די אידן וואס נאך די דורות נאך דערויף, ביז וואנעט אז דאס ווערט מורשה קהלת יעקב, דאס ווערט א ירושה פאר יעדער איד פון קליין ביז גרויס, פון מאן אדער פרוי ביז צו ענדע פון אלע דורות, דערנאך זאגט מען די דריטע זאך אז ס'איז געווען אהל מועד, א אהל, א טענט, א געצעלט וואס דער אייבישטער האט באשטעלט אז דאס זאל זיין א באשטימטער ארט פון ונועדתי לך שמה, אז בשעת ס'קומט צו א נייע זאך און מ'דארף האבן א נייע אנווייזונג פון דעם אייבערשטן, האט מען דעם באשטימטן ארט וואס ס'איז זיכער, ווארום תורת אמת זאגט אזוי, אז דארטן באווייזט דער אייבערשטער דורך זיין הייליגע תורה און דורך זיינע ווערטער ווי אזוי מ'זאל זיך פירן, וואס אין קורצן

אן קיינע ספעציעלע כוחות, און ער דארף אנקומען פאר יעדע קלייניגקייט דארף ער אנקומען אז מען זאל אים זיין בייהילפיג און העלפן אים ער זאל וואקסן ווי ס'דארף צו זיין, מען זאל אים וואשן יעדער טאג אדער אמאל נאך עפטער, מען זאל אים דערלאנגען און געבן אלץ וואס ער דארף האבן צום שפייז, ווארום מצד זיך אליין האט דער אייבישטער אזוי איינגעשטעלט, אז א קינד ווערט געבארן, דארף ער גלייך אנקומען צו זיין מוטער, און דערנאך מיט דער צייט אויכעט צו זיין פאטער, און מיט דער צייט צו יעדן ארומעם, אז זיי זאלן אים ארויסנעמען פון א מעמד און מצב, פון א צושטאנד,

האָט זיך משה באַקומען די תורה אין איר גאַנצער, אין דער, אין איר גאַנצקייט, אַלץ וואָס עס שטייט אין דער תורה, כּולל אויכעט, אײַנגעשלאָסן אויכעט, ווי מ'האָט געלייענט און געלערנט אין דעם שבת, אין וואָס דאָס איז דער טאָג וואָס נאָך דעם שבת, אַז בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו, שתהיו עמלים בתורה, דאָס איז אַזאַ מין תורה, וואס אז מען לערנט איר ווי ס'דארף צו זיין דורך דערויף וואס מען הארעוועט אין איר, איז אטא דעמאלט איז ונתתי גשמיכם בעתם, ביז והייתי לכם לאלקים, ואתם תהיו לי לעם ואולך אתכם קוממיות, אז דער אייבערשטער גיט אים ביי די רגע וואס ער ווערט געבארן די גאנצע רייכקייט,

אז אם שלום כאן הכל כאן, אז דאס נעמט אין זיך אריין אלע ברכות וואס ס'קען זיין, ביז צו די הויפט ברכה, אז מ'איז א פאלק פון דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז והתהלכתי בתוככם געפינט זיך צווישן אידן, ווי דערמאנט פריער אז יעדער אידישע הויז ווערט דאס די הויפט שטאט פון מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא און ס'איז ואולך אתכם קוממיות, דער אייבערשטער גיט אריין דעם שכל און דעם כח אין יעדער אידן, אנהייבנדיג נאך פון פון א גאר קליינעם אויף גאר קליינעם גיל, אז ער זאל שטיין מיט א קוממיות, מיט א שטאלצקייט און מיט אן אויפגעהויבענע קאפ, דערמיט וואס ער האט מורשה קהילת יעקב, ער האט זוכה געווען און מצליח געווען געבוירן ווערן א אינגעלע אדער א מיידעלע צווישן אידן און ביי אידישע עלטערן, וואס דאס פארזיכערט אים און פארבינדט אים אז ער ווערט איין זאך מיט מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.